די ווערטער געמאלן אין תפילה, געוויין, קיינער האט זיי נישט געהערט, אפילו דער זאגער אליין האט זיי נישט געהערט. סוף פון דער דערציילונג, דער פסק דין. גאלדשטיקלעך א' ביי דער שוועל פון זיין פיר אויף פיר איילן קרעמל איז געזעסן דער וויין און שפייז סוחר חיים גאמאל.

אָט זאָגט מען, אַז די וועלט האַלט ביים אונטערגיין, דאָס שלעכטס שטאַרקט זיך איבער דעם ביסל גוטס, וואָס טליעט נאָך אינעם מענטשן, ווי אַ פלאַמיקער פונק אין אַ באַרג אַש. דער משחית און די מלאכי-חבלה האָבן די אויבערמאַכט איבערן מענטשלעכן לעבן, און די מלחמה, וואָס פאַרלענדט די וועלט, וועט זיך אַזוי ציען אייביק, מעגלעך עד סוף כל הדורות,

וואו עס זענען געלעגן געזעסן א צוויי דריי פיצלעך קינדער וואס האבן מיט צעשראקענע אויגן געקוקט ארום זיך. אן אפגעשליסענער אראבער האט זיך געקריגט אויף ווילדע האלז-טענער מיט א אידישן פירות סוחר ביים פארהאנדלען א בערגעלע פרוכטן איבער וועלכע עס האבן גערויערט מחנות פליגן. פֿון דעם עק-געסל איז אָנגעקומען אַ קעמל-טרײַבער. פֿאָרויס האָט געמאָסטן די טריט אַ פֿאַרבלאָטיקטער קעמל מיט אַ באַרג לאָדונג צווישן די האָרבן, איז אַקעגן אים פֿון יענער זײַט אָנגעקומען אַן אײזל-טרײַבער מיט דרײַ אײזלען. די חיות האָבן נישט געוואָלט אָפּטרעטן דעם וועג איינע דער אַנדערער, און די צוויי חיות-טרײַבערס האָבן זיך געפֿוילט צו מאַכן אַ שטיקל אָרדענונג. א מאמע איז געלאפן מיט צעשראקענע אויגן צווישן דעם געזעמל און גערעדט צו זיך און צו דער גאס. א קינד איז איר פארשלאפט. זי האט נישט קיין רפואה קרייטעכץ אויפצוקאכן, האט נישט קיין ברענקוילן פארן פייערטאפ, האט נישט קיין געלט אויף ריצנאייל און האט שוין נישט קיין כח מער צו קלאגן.

א בלינדער איד האט מיט א שטעקן אין האנט זיך געמאכט א וועג פאראויס און געשריגן מיט הייזעריגע האלז טענער, לאזט דורכגיין א בלינדן צו די קברים פון די צדיקים, א ישועה דארף איך, די ליכט פון דער וועלט וויל איך זען, מיין ווייב גייט שוין די צווייטע נאכט צום קינד און מען זעט נישט קיין הילף, נישט קיין טרייסט. צו חיים גאמאל'ס קרום איז צוגעקומען זיין שכן מרדכי בן געווער דער שטריק הענדלער, ביי ביידע אידן איז געווען גוט אנגעזאלצן אויפן הארצן, זיי האבן נאך היינט נישט ארויסגעשלעפט פון דעם טאג אויף עפעס חיונה, זיי האבן זיך אריינגעלאזט אין א שמועס וועגן דער ארעמקייט, אז אין שטוב איז נישטא פאר די קינדער א קרישקעלע ברויט, דער פייער טאפ שטייט אן אויסגעלאשענער, דאס ווייב איז קראנק און קיין הילף קומט נישט פון ערגעץ, אויך דער פדיון איז א מאגערער, קיינער קויפט נישט א פלעשל וויין אפילו לכבוד שבת,

די קינדער האבן קיינמאל נישט אפגעגעסן צו דער זעט. אכט קינדער אין הויז און נישטא קיין העמדל פארן לייב. יעדע זייטיגע פרוטה האט ער אוועקגעלייגט, אפגעשפארט די קינדער, קיין ברויט נישט געגעבן און דא רעדט יצחק וועגן גאלדשטיקלעך, איידלשטיינער? ער האט דאך דאס קיינמאל פאר די אויגן נישט אנגעזעהן. גאלד און זילבער זאגסטו יצחק? ווי אזוי? איך טראכט דאך גאר אז משיח דארף קומען, ווייל די וועלט איז כולו חייב, נישטא קיין גרעניץ צו דעם שלעכטס וואס עס טוט זיך אפ. אט הערט מען אז אין יענע לענדער פייניגט מען אידן, מען ברענט און מען בראט זיי. ביי אונז האט די מאכט און דאס געזעץ פארשלאסן די טויערן צו האנדלען מיט גאלד אויף זיבן ריגלען פארשלאסן. דו ווייסט דאך אז מען לאזט אונז קוים לעבן, און האנדלען לאזט מען דען? מען לאזט דאך קוים א פלעשל בוימל, א נאדל פארהאנדלען און דאס אויך מיט עינויים קשים. מרדכי בן געווער האט מיט ביידע האנטפלאכען געקלאפט איינע אין דער אנדערע און אנגעגאנגען אויף דעם דערשראקענעם וויין און שפייז-סוחר מיט רייד וואס די אויערן קענען גארנישט לייכט פארנעמען. הונדערטע פליטים זענען מיט שיפן אנגעקומען צו אונזערע ברעגן, אנטלאפענע פון דעם רשע עמלק,

איז איר לײַב אױסגעקרימט, גאָט שלאָגט אים מיט אַלע שלעק, אָבער זײַן צונג דאַרף זײַן אָפּגעהיטן. חײם-גאַמאַל האָט דעריבער גענומען װידערשפּעניקן מיט רײד. מרדכּי, דײַן מױל און דײַן צונג גײען פֿריִער װי דײַנע געדאַנקען פֿון מוח. החײם והמות ביד הלשון. מען טאָר דאָך נישט. מען מעג, חײם. אַנדערע צײַטן הײַנט. אריבערגעקריגט אונז, מיר זיצן דא אין גיהנום און זעען נישט די שטורעם ווינטן אינדרויסן. דיין צונג רעדט שלעכטס מרדכי, איך ווייס פון די פליטים וואס זענען אנגעקומען צו די ברעגן פון אונזער לאנד אז זיי זענען ארעמע, נאקעטע, אויסגעליידיגטע פון יעדע פרוטה אין טאש. זיי דארפן הילף, א דאך איבערן קאפ, באשיצונג, ברויט. מיר דארפן אונזער האב און גוטס זיי אוועקגעבן, פון אונזער ארעמקייט ארויסרייסן וואס מען קען און זיי העלפן.

עס איז אמת אז די וועלט איז פול מיט בייז, שלעכטס און געמיינקייט. היינט, אויב עס איז יא אזוי, פארוואס נישט גיין טאקע מיטן נחש? פארוואס נישט צוהעלפן צום בייזן? וועט דאך משיח באלד קומען און דאמאלט וועט מען לעבן אין א וועלט פול מיט גוטסקייט און לויטערקייט.

קיינער האט נישט געוויסט ווער דער אנדערער איז, קיינער האט נישט געוואלט הערן יענעמס אמאל, ווייל זיין אייגענער אמאל האט שוין מער נישט עקזיסטירט, אלץ איז דאך צעריבן געווארן אין די רעדער פון אכזריות. אין חיים גאמאלס קרעמל זענען אריינגעקומען עטליכע פון די אנגעלאפענע מענטשן איינקויפן אביסל שפייז.

האט ער געזאגט מיט א שמייכל און די פרייד האט געזאטן אין הארצן פון דעם וואס גאט האט אים אויסגעקליבן צווישן די וואס קענען מיט עפעס לינדערן יענעמס יסורים קיין שלאפן אינדרויסן אויף די גאס ביי דער שוועל צום הויז. עס איז טאקע אמת האבן די געדאנקן זיך געשלונגען אין זיין מח אז די וועלט איז פול מיט שלעכטס, איין מענטש שלינגט איין דעם אנדערן, אבער דערווייל טאר מען נישט צולייגן א האנט נאך מער צו פארשפרייטן שלעכטס, פארקערט דער מענטש דארף אויסשטרעקן א האנט מיט הילף פאר דעם געשלאגענעם און געפייניגטן. ער האט שוין אפילו חרטה געהאט פאר די שלעכטע געדאנקען און כוונות פון בייז אבי צויאגן דאס קומען פון משיח'ן. ער קען נאך ווארטן, משיח, אבי מען זאל לינדערן דאס בייז און שלעכטס פון מענטש. און חיים גמאל האט פון זיין ארעמקייט, פון זיין מאגערן קרעמל מיט ביסעלעך סחורות אויף די פאליצעס, געטיילט מיט א ברייטער האנט די אנקומענדיגע אידן פון ווייטע לענדער. זיין האב און גוטס געטיילט פאר אן ארימאן זיך געמאכט און דערביי ארויסגעוויזען א פרייליך פנים די פרייד פון איינעם וואס איז דערגאנגען צו דעם וואס ער גארט אלעמאל צווישען די וואס זענען געקומען איינקויפען שפייז אין חיים גמאל'ס קרעמל איז געווען דאס מיידל פריידל גיפס לויפנדיג איבער לענדער און שטעט פון אנטווערפן קיין פראנקרייך, פון דארט דורך שפאניע, פארטוגאל, גיבראלטאר, האט זי פארלוירן טאטע מאמע. געלאפן מיט טויזענטע אידן און נישט אידן דורך אלע גיהנום טויערן און דורך אלערליי סכנות זיך דערשלאגן צו דעם פארט פון קאסאבלאנקא אין מאראקא.

אין חיים גמאל'ס קרעמל איז זי אריינגעקומען קויפן שפייז און אלעמאל מיט א שמייכל אויפן פנים. דער מאראקאנער איד האט נישט געקענט פארשטיין ווי אזוי נעמט זיך צו דער פארוואגלטע געשלאגענע מיידל א שמייכל. זי האט דאך פארלוירן טאטע און מאמע, ווער ווייסט אויב זיי זענען שוין נישט אויפן עולם האמת.

ער איז געווען יונג דער זון זיינער, שטארק און נישט געוואלט וויסן פון קיין מורא. ווען ער וואלט היינט געלעבט וואלט עס אפשר געווען א זיווג, דאס פרעמדע אידישע מיידל און זיין זון שמעון. זיווגים קומען דאך אלעמאל אומגעריכט, טייל אין צייט, טייל פארשפעטיגטע, טייל אין א גוטע שעה, אנדערע אין א בייזע שעה. חיים גמאל האט איר אנטקעגן געטראגן פון שענסטן און בעסטן וואס ער האט געהאט אין קרעמל. אויב עס איז צו שפעט האט ער געטראכט, דער זון איז.

זי האָט זיך מיט אים געטראָפֿן יעדן טאָג אין קאַסאַבלאַנקאַ אין דעם געווימל פֿון פֿרעמדע. זיי האָבן ביידע געמעגט דאָ בלײַבן בלויז אויף אַ דערווײַל. קוים וועט ווער פֿאַרשפּעטיקן מיטן אָפּפֿאָרן פֿון דאַנען, נישט קענען באַווײַזן עפּעס אַ פּאַפּירל פֿון אַ קרובֿ, אַ גואל, אַ מעגלעכקייט אָנצוקומען אין אַ נײַ לאַנד, וועט ער פֿון דאַנען אויך פֿאַרשיקט ווערן אין דער סאַהאַראַ בײַם העלפֿן לייגן אַ באַן-ליניע. פֿון דאָרטן קומט מען שוין מער נישט צוריק. מענטשן האָבן געזוכט מיטלען ווי אַ טרינקענדיקער אָנצוכאַפּן זיך אין אַ שטרוי, מיט טונקעלע און ערלעכע פּלענער גענישטערט און געזוכט אַ רעטונג, געלט, אַ טובה, אַן אויסגאַנג. זי האָט געוואוסט, ער לויפט פון דער ברענענדיקער וועלט, צוזאַמען מיט טויזנטע אַנדערע. ער איז קלוג, יונג, רעדט שיין, געהאָלפן איר דעם גאַנצן וועג סיי מיט געפינען אַ שטיקל ברויט, אַ שלוק וואַסער, אַ געלעגערל ערגעץ אויפן דעק פון אַ שיף,

איינמאל איז פריידל אריינגעקומען אין חיים גאמאל'ס קרעמל א פרייליכע. געווען איז דאס עטליכע טעג נאכדעם ווי יצחק דער שטריק-פלעכטער האט מיט זיין צונג געלאזט פאלן רייד וועגן גאלד און עשירות. זי האט זיך מיט אים באגריסט. פרידן אויף אייך, חיים גאמאל. איך האב פאר אייך א גוטע בשורה. איר קענט פארדינען אביסל מזומן און טאן א מצוה. דער שפּײַז און װײַן-סוחר האָט זיך צעשמײכלט און געזאָגט, מזומן װיל איך נישט פֿאַרדינען. דאָס, װאָס גאָט גיט מיר פֿון מײַן מיסחר, נעם איך פֿאַר ליב. נאָר אַ מיצװה, פֿון דעם װיל איך זיך נישט אָפּזאָגן. פֿרײדל האָט זיך אַרומגעקוקט אין אַלע זײַטן פֿון קרעמל און געזאָגט גאָר שטיל, איך װײס, אַז איר זײַנט אַן ערלעכער מאַן. װילן מיר אײַך אָנטרױען גאָלד. חיים גאמאל איז אונטערגעשפרינגען פון שרעק פאר דעם וואס ער הערט און זעהט. אט קומען דאך איצטער מרדכי דעם שטריק פלעכטער'ס רייד אריין צו אים אין קראם לעבעדיגע. ער הערט זיי פון אידישן מיידל. עס איז עפעס אזוינס ווי א בייזער אדער גוטער חלום. זי באט אים אן גאלד. ווער ווייסט אויב זי איז נישט לילית

ער הייסט נחמן שטיין. זאל דיר זיין מיט מזל טאכטער מיינע, דו האסט דאך אבער געלאזט פאלן א ווארט וואס איז ווי פייער פאר מיינע אויערן, האסט געזאגט גאלד! יא, וועגן דעם בין איך היינט געקומען, מיין באקאנטער וויל איינלייגן ביי אייך אלס משכון צוואַנציק גאלד שטיקלעך, און ער וויל איר זאלט אים אויף דעם בארגן א סומע געלט אויף בלויז א קורצער צייט,

א סקעלעט אן א שארבן. בלויז אויף א קורצע צייט, איר דארפט זיך נישט שרעקן, אט האב איך ביי מיר די צוואנציג קליינע גאלד שטיקלעך, איר קענט מיר געבן דאס געלט היינט פארנאכט אדער מארגן פרי. איר קול האט אפגעקלינגען אין זיינע אויערן מיט בשורה, פלייטן געשאל, זילבערנע גלעקלעך, א וואסערפאל אין די בערג וואס

פארן דורשטיגן, ווי א צירונג ברעט, א פילקע געווארפן אין די לופט. עס איז א סכנה צו הערן אזעלכע רייד, האט חיים געזאגט צו איר, איך טאר אפילו וועגן דעם נישט טראכטן. ווי מעג איך האלטן גאלד אין האנט? וואו האב איך געלט אפילו פאר צוואנציג קליינע גאלד שטיקלעך? בלויז אויף עטליכע טעג.

איר זענט אן ערליכע מאן חיים גאמאל, איר שטייט נישט פאר קיין נסיון, איינער דארף העלפן דעם אנדערן, איר טוט אונז א טובה, גאט וועט אייך פאר דעם באצאלן, און איר וועט ביי דעם גארנישט פארלירן, מעגליך מיין חתן וועט אייך אריינעמען אלס א שותף צו דעם מסחר. שותפות? חלילה! פארוואס נישט? איך וויל נישט, און איך ווייס נישט אויב איך קען צוזאמענשטעלן דאס געלט וואס דו ווילסט, מוזטו מיר געבן צייט ביז מארגן. מאָרגן גאָר פֿרי, אין דער טונקלקייט פֿון קרעמל האָט אַ בלענד געטאָן מיט גאָלד. זעלטן קומט דאָ צו די זון. דאָס געסל איז ענג און שמאָל. ביידע זייטן מויערן פֿאַרשטעלן די זון-שטראַלן. איצטע ליגן שטיקער זון אויפֿן קראָם-טיש בײַ חיים-גאַמאַל דעם שפּײַז און ווײַן-סוחר. זײַן אויג קען זיך זעטיקן וויפֿל נאָר עס גליסט. צװאַנציק גאָלדשטיקלעך האָבן אירע הענט אױסגעצײלט, אירע פֿינגער האָבן עס אַרײַנגעלײגט אין אַ קאָנװערט. ער האָט גענומען דאָס גאָלד אין זײַנע הענט, װאָס האָבן איצטער אונטערגעציטערט. ער האָט צוגעזאָגט, אַז מיטן אױפֿברוך פֿון טאָג,

מען האט אים אנגעטרויט גאלד און פארוואס קען ער נישט אויספירן דאס ווייטערדיגע? ער וועט דאך האבן א מצוה, א פארדינסטל, און זי, דאס פרעמדע מיידל, וועט שמייכלען צו אים, אלץ איז דאך קלאר, פארוואס דארף ער נאך צעגערן? מיטן אויפברוך פון טאג האט ער געעפנט די קראם, נאכדעם איז געקומען פריידל. ער האָט איר געגעבן דאָס געלט, װאָס ער האָט צונױפֿגעקליבן פֿון יעדן װינקל אין הױז אין קראָם, נעכטן נאָך אָנגעבאָרגט בײַ שכנים אַ ביסל מזומן. ד. חײם גאַמאַל האָט איבערגעלעבט טעג פֿון דערהױבונג. די רײַכקײט האָט אָנגעשלאָגן בײַ זײַן שװעל. איז ער נאָר געװען אַלײן, סײַ בײַ טאָג אין קראָם, סײַ בײַ נאַכט, װען דאָס הױזגעזינד איז געשלאָפֿן, האָט ער געצײלט די צװאַנציק גאָלדשטיקלעך. עס האָט געגלאַנצט, געװאַרעמט, אָנגעװאָרפֿן אין אים אַ ליכטיקײט פֿון אַ גוטן חלום. ער האָט גרײלעך געװוּסט, אַז אין אײן שײנעם טאָג װעט ער זיך מוזן שײדן מיט דעם. דאָס מײדל װעט קומען אָפּגעבן דאָס געלט. זי װעט זיכער ברענגען עפּעס מער, װי ער האָט איר געגעבן. דאָס פֿאַרדינסט װעט ער אַװעקשענקען פֿאַר די אָרעמע פּליטים און פֿאַר די אָרעמע לײַט אין שטאָט. ער װעט נישט הנאה האָבן פֿון אַזאַ פֿאַרדינסטל, אסור װעט עס אים זײַן,

ער איז געענדערט געווארן דורך די עטליכע טעג, די נשמה זיינע איז דורכגעגאנגען וואנדערונגען פון גוטס צו שלעכטס, פון שלעכטס צו גוטס, ער האט שוין נישט געטראכט פון ביאת המשיח, וועגן וועלכן ער לערנט אין די ספרים'לעך זיצנדיג גאנצענע טעג אויף דער שוועל פון זיין קראם, ער האט געטראכט אז אפשר דארף ער נעמען זיין חלק פארדינסט, פארוואס נישט רייך ווערן?

אביסל אין די העכערע וועלטן געטראכט האט ער וועגן דעם אז ווען די נשמה דארף אראפגיין אויפן עולם השקר און זיך באהעפטן מיט א מענטשליכן גוף וויל זי נישט און בעט זיך רחמים ביי דער שכינה אז מען זאל זי נישט אראפטרייבן אין דער נידער, זי מוז אבער אראפגיין מיט געוואלד און זיך באהעפטן מיט דעם מענטש, מיט געוואלד מוז ער לעבן. דארף זי זיך אבער שיידן מיט דעם גוף פון בשר ודם, יאמערט זי מיט אזא געוויין אז מען הערט דאס געקלאגעכץ פון איין עק וועלט ביז דער אנדערער. און עפעס האט ער גאר געטראכט פון פארמאכן דאס ספר'ל, אריינגיין אין דער טיף פון קרעמל און זיך בעסער א שפיל טאן מיט די גאלדשטיקלעך, שטיקער זון, האלטן אין האנט

דער חשוב'ער באלעבאוס פון קאסאבלאנקא. ער האט זיך אומגעקוקט און אן אומרו האט אים ארומגעכאפט. ער האט געזאגט, דיין קומען איז אלעמאל א ברכה, פרעמדע מיידל. זי איז אריין די ערשטע אין קראם. ביי אים האבן די קניען געציטערט. דאס ספר'ל האט ער געהאלטן אין די הענט. ער האט געאהנט א שלעכטע בשורה. זי האט מיט אירע קלינגעדיגע שטימע פול געמאכט דאס קרעמל מיט זילבער און פלייטן געזאנג. איך וויל אייך בעטן איר זאלט מיר איצטערט צוריקגעבן בלויז פֿופֿצן גאלד שטיקלעך. מיין חתן האט א קונה זיי צו פארקויפן פאר א גוטן פרייז. אין א שעה ארום וועל איך צוריקקומען מיט דעם געלט וואס איר האט מיר געבארגט און נאך מיט א צולאג פאר אייער גוטסקייט און איר וועט מיר דעמאלטס געבן די איבעריגע פֿינף שטיקלעך. א קעלט און א היץ האבן גענומען שטראמען אין זיין לייב, אט דאס איז דער מיין, האט עס אים גענומען האמערן אין מח, אן אוצר אויף דערווייל, נאך היינט וועט ער זיך מוזן מיט דעם שיידן, פארפאלן. קיין שום אוצר, קיין שום פרייד איז דאך נישט אויף אייביג. אפשר וועל איך באהאלטן דאס גאלד פאר דעם געלט וואס איך האב דיר געגעבן, האט ער געזאגט, עס איז דאך געווען פונקט די ווערד, און אויב איך דארף נאך עפעס צוצאלן, וועל איך פארזעצן די סחורה פון מיין קראם און. דאס מיידל האט אנגעכאפט זיין ארעם, זי האט גערעדט שנעל און פליסיג, ניין ניין, מיר קריגן א גאר הויכן פרייז, מיר טארן אייך נישט פארקויפן קיין גאלד, דאס געזעץ אין לאנד איז שארף קעגן דעם, זייער שארף! חיים גמל האט פון א באהעלטעניש ערגעץ ארויסבאקומען די גאלד שטיקלעך, מיט זיינע פינגער געציילט פופצן שטיקלעך זון, עס האבן אים געבריט די שפיצן פינגער, ער האט עס איר געגעבן און נאך צוגעווינטשן גרויסע הצלחה.

נאָך דער אָנלױפֿנדיקער שעה. אַ װיסטע שרעק האָט זיך צעלײגט אין אים. װער איז די מײדל? ער האָט דאָך אַפֿילו איר נאָמען נישט רעכט פֿאַרשריבן. ער האָט איר אָנגעטרױט זײַן גאַנץ האָב־און־גוטס, נאָך אָנגעבאָרגט געלט בײַ עטלעכע שכנים, דאָס ביסל סחורה פֿון קראָם האָט ער פֿאַרמשכּנט, אַ גאַנץ לעבן לאַנג געזאַמלט אַ פּרוטה צו אַ פּרוטה, דעם קראַנקן װײַב נישט געקױפֿט קײן רפֿואה, די קינדער קײן איבעריקן לעפֿל װאַרעמס נישט געגעבן, זיך אַלײן קײן נײַע אַבאַיע נישט אױפֿגענײט. חיים גאמאל האט זיך אוועקגעזעצט פאר דער שוועל פון זיין קראם און געווארט איין שעה נאך דער אנדערע. עס קען דאך נישט זיין, האבן די געדאנקען געפייניגט אין מח, אז איין מענטש זאל אומברענגען דעם אנדערן אויף אזא שטילן אופן. שטיקער לייב זענען פון אים געפאלן אין שרעק. די געדאנקען וועגן גאלד, עשירות, א יונג ווייב, פריידל'ס אויגן און איר גלאטער ווייסער האלז דאס אלץ איז געווארן אויסגערונען און אויסגעלאשן. בלויז א געדאנק האט אים בארואיגט און געטרייסט, עס איז דאך טאקע כולו חייב, משיח וועט קומען א ליאדע שעה. וויפל ער זאל נישט וועלן מצדיק הדין זיין איז בלויז שלעכטס און שלעכטס. פארנאכט צו איז דאס מיידל געקומען צו דער קראם, ער האט אין אירע אויגן באלד געזען דעם גרויסן בראך. זי האט געהעשעט און גערעדט. מיין באקאנטער האט גענומען די גאלדשטיקלעך, צוגעזאגט אז ער וועט מיר געבן געלט פאר אייך צוויי מאל אזוי פיל איך זאל אויף אים ווארטן, איך האב געווארט שעה נאך שעה, מיין באקאנטער איז נישט צוריק געקומען, ער איז זיכער אוועק מיט דער שיף וואס האט היינט פארלאזט דעם פארט פון קאסאבלאנקא, ער איז נישט מיין חתן, איך האב אייך אפגענארט, איך בין די שולדיגע, איר קענט מיך שלאגן, איבערגעבן דער פאליציי, די האר פון קאפ מיר רייסן, איך בין א זינדיגע, א ליגנערן. ער האָט נישט געהערט אירע רייד. אין קאָפּ האָט זיך אים געלייגט אַ פֿאַרראָסטעטע אײַזערנע רייף, וואָס וועט באַלד אויפֿרײַסן פֿאַר די אויגן אַ נעפּל. די קניען האָבן זיך אים געבראָכן. אָט איז די פֿולע שטראָף פֿאַר זײַן גלוסטעניש נאָך גאָלד. גאָט האָט געשיקט צו אים ליליתן אין דער געשטאַלט פֿון אַ ייִדיש פֿאַרוואָגלט מיידל. געוואָלט האָט ער, חיים, טאָן אַ מיצווה און אָנכאַפּן דעם חלום פֿון עשירות, ביידע צוזאַמען איז נישט מעגלעך. אין איין נאכט איז זיין גוף געווארן איינגעהויקערט, ער האט שוין מורא געהאט זיך צוצורירן צו די פינף גאלדשטיקלעך וואס זענען אים געבליבן, ער האט גרייליך געוואוסט אז עס איז פארשאלטן צוזאמען מיט זיין מזל, ער האט נישט געטארט גלוסטן צו גאלד, פאר אים איז גענוג בלויז קופער. היי. חיים גמל האט אויספארקויפט דאס ביסל סחורה פון קראם צו קענען אפצאלן די חובות און געווארט אויף משיח'ס קומען אויסלייזן אים פון צרות. אין א צייט ארום איז פריידל ווידער געקומען צו אים אין קראם, איר קול איז געווען א געבראכנס פול מיט חרטה, איך וויל אפצאלן וואס איך האב ביי אייך צוגענומען, מען האט מיך שווער אפגענארט און פארשעמט, איך וועל פון מאראקא נישט אפפארן, איך וועל שווער ארבעטן און יעדע פרוטה צוריק ברענגען.

דעם נסיון האט ער נישט אויסגעהאלטן, דארף ער דעריבער טראגן די אחריות און פארנעמען די גאנצע שטראף. א בלוטיגער ארעמאן געווארן. איצטער וועט ער שוין די קינדער קיין לעפל געקעכטס נישט קענען געבן, דעם ווייב קיין רפואה נישט קויפן, די קראנקייט וועט זי פארלענדן און אפילו קיין נייעם פייערטאפ וועט ער נישט קענען קויפן פארן הויזגעזינד. דו ביסט נישט שילדיג פרעמדע מיידל, עס איז מיין אייגענע שילד, מיך דארף גאט שטראפן און שלאגן איבערן קאפ און איבערן ריקנביין, ניין ניין ר' חיים גאמאל, איר זענט די ערליכקייט אליין, איך בין זינדיג און דאס פארברעכן בין איך באגאנגען, ביז די לעצטע פרוטה וועל איך אפצאלן, איך אליין וועל אויסטראגן דעם פסק דין פון באשעפער און די גאנצע שטראף האט ער געטענה'ט נאר איך, זי איז א פארווירטע ארויסגעלאפן פון דער קראם. יעדער פון די פליטים האט געהאט ערגעץ אין א לאנד א גואל, א קרוב. אויך פריידל האט באקומען פאפירן פון אירע קרובים אין אמעריקע, אבער זי האט די פאפירן צוריקגעוויזן. זי האט געטון אלע שווערע ארבעטן, געווען אויסגעשטעלט יעדן טאג אוועקגעשיקט צו ווערן אין די ברענעדיגע זאמדן פון דער מדבר, מיט סכנות אויסגעמיטן די פארשיקונג און יעדן סענט געבראכט צו חיים גאמאל אין קראם אויפן חוב. דער איד האט זיך מיט איר געאמפערט נישט געוואלט נעמען דאס געלט אבער זי איז באשטאנען אויף דאס איריגע. זי האט אבער שוין מער ניט געקענט אויסמיידן די פארשיקונג אין דער טיף פון דעם מדבר. אין יענעם טאג האט זי געבראכט אירע עטליכע קליידלעך צו חיים'ען אין קראם. דאס איז אלץ וואס איך פארמאג, נעמט דאס צו. אויב איך וועל לעבן ערגעץ אין דער וועלט וועל איך אייך שיקן פרוטה צו פרוטה ביז דער גאנצער חוב וועט זיין אפגעצאלט. חיים גאַמאַל האָט, אַ דערשראָקענער, װי אַ שלאַנג װאָלט אים געביסן, גענומען װאַרפֿן מיט די הענט און מאַכן האַװאַיעס. נײן! נײן! איך װיל נישט אַזאַ קרבן! עס איז צופֿיל שטראָף! צופֿיל! נעם די קלײדער און ראַטעװע זיך! קענסט פֿאָרן אין אַ פֿרײַ לאַנד אַרײַן! דײַנע פּאַפּירן! זי האָט אים נישט געהערט און פּאַמעלעך אַרױסגעגאַנגען פֿון זײַן קראָם.